בית חלקים משיחת כ א אלול תשמ ד לילדי צבאות השם. ווי דערמאנט שוין ביי א פריערדיגע געלעגנהייט ווייסט איר זיך זיכער אז מען האט איינגעשטעלט אז מען זאל לערנען א שיעור אין רמב ם אויכעט קינדער אין ספר המצוות להרמב ם, איז דאס אויכעט פארבונדן און דערפון דארף מען אויכעט אפלערנען, ווארום דאס איז דאך די ספר המצוות א חלק פון תורה לשון הוראה פון די מצוות וועגן וועלכע מען לערנט אין דעם היינטיגן טאג, אין וואס באשטייט די מצוה פון שביעית, און וואס איז די אפלערנונג דערפון אויף יעדער טאג פון יעדער יאר דעם גאנצן לעבן, איז די מצוה באשטאנען בזמן אין ארץ ישראל, און אין יענער צייט זענען דער רוב. פון די אידישע איינוואינער פון ארץ ישראל געווען פארנומען מיט עבודת האדמה מיט שש שנים תזרע שדך, מיט באארבעטן די פעלדער, האט מען אויכעט אנגעזאגט אז נאך יעדער פון שש שנים תזרע שדך דארף זיין וביום השביעי תשבות, וואס דאס איז דער שיעור אין רמב ם, אז דערנאך איז דא א זיבעטער יאר וואס דעם גאנצן יאר לאזט מען אפ די ארבעט אין די פעלדער און אין די כרמים און די וויינגערטנער, שטייט אין מפרשים פון דער תורה אין תורה שבעל פה, אז וואס איז געווען אין דערויף די כוונה? אז וויבאלד אז מען באפרייט זיך און מען האט אסאך צייט, וואס ביז דעמאלט איז מען געווען פארנומען מיט תזרע שדך, זאל מען וויסן זיין אז ס'דארף זיין א שבת להשם, מען דארף אויסנוצן די צייט אויף זאכן וואס זיי זענען פארבונדן מיט השם, מיט'ן אייבערשטן, מיט'ן קאמאנדיר אין טשיף. וואס דערפאר איז יענעם יאר געווען נאך א הוספה, א גאר גרויסער צוגאב אין לימוד התורה און אויכעט אין חיות פון לימוד התורה, וויבאלד אז מ'איז ניט געווען פארמאטערט פון די עבודה בשדה ובכרם, איז כאטש אפילו יעדער טאג מוז מען האבן א שיעור אין תורה, דא האט מען אבער אויסגעטיילט א גאנצן יאר און ס'איז געווארן די מצוה פון שביעית אז מען זאל וויסן אז מען דארף אפגעבן גאר אסאך צייט, און יעדע צייט וואס ווערט באפרייט פון אנדערע זאכן דארף מען דאס אפגעבן להשם דורך לערנען זיין תורה, און מקיים זיין זיינע מצוות מיט נאך מער לעבעדיגקייט און מיט נאך מער פארשטאנד, און דאס איז די אנווייזונג פון די מצוה שביעית, אז אפילו ווען מען לעבט אין א לאנד ווי חוץ לארץ וואס דארטן איז ניטא די מצוה, אפילו אין ארץ ישראל אין די זעקס יאר וואס תזרע שדך, דארף מען אבער געדענקען. אז דא אין דעם אלעם איז דער עיקר דער שבת להשם, דעם דינען דעם אייבערשטן ווי דער אייבערשטער האט אנגעוויזן אין זיין תורה, דערפאר דארף מען לערנען די תורה אלס מערער און מערער, סיי אט די וואס זיי פארנעמען זיך מיט תזרע שדך, אדער תזמור כרמך, סיי אידן וואס פארנעמען זיך מיט אנדערע זאכן, אפילו אידישע קינדער וואס ביי זיי איז דאך ניטא די טירחה און די פארנומענקייט מיט תזרע שדך, ווארום אלע זייערע צרכים ווערט זיי צוגעשטעלט פארטיגערהייט פון זייערע עלטערן, און ווערט זיך באפרייט זייער גאנצע צייט, דארפן זיי אפלערנען פון די שנה השביעית אז א צייט וואס ווערט באפרייט פון אנדערע באשעפטיגונגען דארף דאס זיין א שבת להשם, מען דארף דאס פארבינדן און אויסנוצן אויף טון אין די זאכן וואס דער אייבערשטער האט אנגעזאגט, אנהייבנדיג פון לערנען זיין תורה און לימוד מביא לידי מעשה צו מקיים זיין זיינע מצוות מיט נאך מער חיות און מיט נאך מער שמחה, כולל אויכעט די מצוה פון איינווירקן אויף די קינדער ארום זיך ווי דערמאנט פריער, ביז ואהבת לרעך כמוך, אז זיי זאלן דורכגענומען ווערן מיטן געדאנק אז וויבאלד אז מ'האט ביי זיי באפרייט זיי פון די דאגות פון תזרע שדך, פון פארשאף פארדינען אויפן עסן און טרינקען, וואס דאס גיט מען זיי פארטיגערהייט, כל מלאכתך עשויה, ווי ס'שטייט ביי שבת פון יעדער וואך, און אזוי אויכעט ביי שנה השביעית זאל מען דאס טון, און אוו אויסנוצן אויף לימוד התורה וקיום מצוותיה, און דאס גרייט אויכעט צו, און דאס איילט נאך מער צו אחישנה די צייט ווען ס'עט זיין דער צושטאנד פון אידן ווי דער רמב"ם באשרייבט אונז צום סוף פון זיין ספר אז אידן וועלן זיין פארזארגט מיט דעם דורך דעם אייבערשטן אליין מיט אלעמען אין וואס זיי נויטיגן זיך, און ס'וועט זיין דעתן פנויה, זיי וועלן זיין אינגאנצן אפגעגעבן לדעת להשיג דעת בוראם אויף לערנען דעם אייבערשטנ'ס תורה און פֿאַרבינדן זיך מיט געטלעכקײט, ביז פּועל זײַן אַזױ אין דער גאַנצער װעלט און מלאה הארץ דעה את השם, װאָס דאָס װערט געטאָן אױך איצטער דורך קינדער, ייִדישע קינדער, װאָס זײ זײַנען דאָך באַפֿרײַט פֿון דאגות פּרנסה, איז בײַ זײ דער לעבן אין די קינדערשע יאָרן, אין דעם ענליך צו שנה השביעית דארף דאס זיין שבת לה' און אט דעמאלט אויכעט ווערט דאס אויכעט פונקט אזוי ווי שבת איז דארף קיינער ניט האבן קיין טירחות און מלאכתך עשויה באקומען זיי צוגעגרייט אלע זייערע צרכים און אין א כשר'ן אופן. דערביי דארף מען אויכעט דערמאנען אז ס'איז זיך זיכער אז אסאך פון אייך וועלן באקומען מתנות פון דעם פאטער אדער פון דער מוטער, קליידער לכבוד יום טוב, צו ראש השנה צו לכבוד סוכות, ווי דערמאנט אין דעם פריערדיגן כנס. אז מען זאל אנזאגן די עלטערן אז בשעת זיי קויפן פאר אייך קליידער אדער פאר זיך קליידער זאל מען זיין זיכער אז דאס איז כשר'ע קליידער, נישט חס ושלום דער ענין פון שעטנז ווי דערמאנט פריער, און אזוי אויכעט אז מען קויפט עפעס אין שטוב אויף עסן אדער טרינקען אדער ענליכעס זאל דאס זיין כשר, וואס דעמאלט איז דאס דער אמת'ער טוב ווי דער אייבערשטער האט אנגעזאגט. און אט דאס איז אויך די אפלערנונג פון דעם שיעור אין רמב ם פון שנה השביעית שבת להשם, די אפלערנונג אויף א וואכעדיגן טאג און אויף א וואכעדיגן יאר, און אין חוץ לארץ, און בפרט פאר אידישע קינדער. וואס זיי זיינען באפרייט, האבן די גוטע עלטערן פון אלערליי דאגות, און זיי דארפן אפגעבן זיין אמת'ע צבאות ווי א סאלדזשער פון צבאות השם, לערנען דעם אייבערשטנ'ס תורה און מקיים זיין מצוות.